טייערע ברידער, איך בעט איבער אז עס זעט אזוי אויס, ס'איז אמאל געווען אזוי די מנהג לאנגע צייט צוריק, מיר האבן נישט קיין היכי תמצא היינט צו מאכן אנדערש, און א סדר איז א סדר, אזוי ווי אונז גייען זען. ראה אנכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה. ס'איז א ידוע'דיגע פרשה, א ידוע'דיגע ווארט אויף דעם. וואס איז טייטש אז דא הייבט אן די תורה הייבט אן משה רבינו צו געבן זיין לעצטע די לעצטע שטיקל הקדמה וואס ער גיבט פאר די אלה החוקים וואס ער זאגט די ספר החוקים די חוקי התורה משפטי התורה פון ספר משנה תורה גיבט ער די לעצטע הקדמה וואס מיט דעם גייט מען אויספירן אזויווי רשי זאגט אין הר גריזים הר עיבל די ברכה און קללה פון פון די תורה און ס'איז זייער אינטערעסאנט אז ער געבט אויף דעם א פלאץ ס'איז לכאורה די ערשטע קדושת מקום די ערשטע קביעות מקום וואס איז דא פאר די נישט סתם פאר די תורה נאר פאר די ברכה וקללה שבתורה אזוי ווי ס'שטייט ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל ס'איז דא א פלאץ וואו ס'איז חל די ברכה און ס'איז א פלאץ וואו ס'איז חל די קללה אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז נעמען די גאנצע ספר משנה תורה איז דאך א הכנה, א תורה וואס מען זאגט ס'איז אזויווי א שליחות, מען שיקט די תורה פון חוץ לארץ, פון משה רבינו, צו ווען מען גייט אריין קיין ארץ ישראל, דארט איז דא א קדושת מקום, יא, די חורב, די ברית וואס די אייבערשטער האט געמאכט אין חורב, דארט אזוי ווי די משנה תורה רופט הר סיני, איז נישט געווען קיין פלאץ, במשוך היובל המה יעלו בהר, ס'האט דאך נישט די פלאץ קיין שום קדושה, ס'איז בעצם, מ'קען עס רופן אזויווי אין, ס'איז דא א פלאץ, ס'איז אין די מדבר, מדבר, מדבר סיני, מדבר חורב, כ'וויל רעדן וועגן דעם. אבער ס'שטייט נישט אז ס'דא קדושת מקום, פארקערט ס'איז משמע אין די גמרא, ס'איז וועגן דעם א דיון אין משך חכמה און אנדערע פלעצער צו ס'איז ריכטיג, ס'דא אויך חתם סופר אנדערש, אבער באופן כללי לערנט מען אז ס'נישטא קיין קדושת מקום, די גמרא לערנט פון דעם, פון דעם וואס ס'שטייט עה במשוך היובל המה יעלו בהר, זאגט די גמרא לא מקומו של אדם מכבד אותו, אלא האדם מכבד את מקומו, דאס הייסט ווילאנג ס'איז געווען שכינה אין הר סיני, דעמאלטס האט עס געהאט קדושה, די רגע וואס ס'איז נישט דא קיין שכינה, איז אוועק געגאנגען, נישט דא קיין קדושה, די פלאץ האט נישט קיין שום ספעציעלע זאך, נישט געבויט, מ'האט נישט אויפגעזאגט, אנדערע וועג פון דאס זאגען איז, מ'האט נישט אויסגעקליבן די פלאץ פון מתן תורה, די פלאץ פון מתן תורה איז עני פלאץ, דארט וואס פונקט מ'איז געווען, האט מען געגאנגען געגאנגען דארט, ס'איז דא מדרשים, די קלענסטע בארג, די מדבר, וואס מיר וועלן זעהן אפשר, אבער ס'איז נישט קיין קבוע קדושת מקום, מה שאין כן ווען מ'גייט אריין אין ארץ ישראל, די גאנצע זאך פון ארץ ישראל איז דא איז דא א פלאץ, פה אשב, אזוי ווי מ'זאגט אין די היינטיגע פרשה, דאס איז באמת די ערשטע חק, וואס מ'הייבט אן.

דאס הייסט עס איז דא היתר הבמות ווייל עס איז נאך נישט דא קיין מנוחה ונחלה, דאס הייסט די קדושה, די הקרבה, די עבודה איז תלוי ווען ווען א מענטש האט התעוררות, ווי האט ער התעוררות, כאפט ער התעוררות, מאכט ער א מזבח, מאכט ער א במה, און ער מאכט ער א קרבן, מה שאין כן ווען עס גייט קומען צו מנוחה ונחלה, דאס איז א געוויסע מנוחה, ס'איז דא א געוויסע נחלה אין דעם, ס'איז נישט סתם א צמצום אז מ'טראכט, יעצט איז עס געווארן אסור, לא הוכשרו כל הארצות מער צו זאגן שירה לא הוכשרו כל ארצות מער צו מאכן קרבנות ס'מוז זיין בירושלים ס'מוז זיין במקום אשר יבחר, ניין ס'איז דא א געוויסע נחלה מ'איז אנגעקומען צו עפעס מ'האט דערגרייכט עפעס מ'האט דערגרייכט אז יעצט האט מען א פלאץ און ממילא דארף מען נישט ווי מ'קען אזוי פראוויזאריש מאכן א מזבח א מקדש מ'קען גיין צו דעם פלאץ די מנוחה ונחלה און דאס איז בעצם די שפיץ בחירת קדושת מקום וואס ס'איז דא באופן כללי ארץ ישראל.

דבר אחר געדענקסט אז גמרא זאגט אז די דין ווערט נקבע ראש השנה ווייל די תקופות אז דאס צו ס'זאל רעגענען די יאר איז נישט סתם נישט אזוי ווי אין מצרים וואס ס'איז כולי א סדר ס'איז כולי ס'פארט אויף א סדר מ'דארף נישט יעדע מאל מתפלל זיין מ'דארף נישט יעדע מאל גיין מיט די שכר ועונש פון די תורה נאר ס'איז דא דעם הברכה והקללה הברכה אשר תשמעו והקללה אם לא תשמעו דאס איז די דין וואס איז אין ארץ ישראל און טאקע אין חוץ לארץ איז נישט דא די דין אפילו לכאורה אפילו בזמן הזה אפילו ישראל בגלות עובדי עבודה זרה בטהרה, דאס הייסט אונז דארף מען נישט, אין גלות דארף מען נישט דינען די אייבערשטער כדי צו האבן כדי צו האבן שפע, די ווערסט איז בבחינת גלות, אפשר איז דא א בחינה פון ארץ ישראל, אבער באופן כללי אין גלות פארט דער סדר יום ולילה לא ישבותו א סדר, ס'פארט, מה שאין כן ארץ ישראל דארט פארט נישט, ארץ ישראל איז א מורא'דיגע מאדנע פלאץ דארט פארט נישט, דארט דארף מען אלעס מאכן, מ'דארף עס מאכן אז ס'זאל ארבעטן דארף עס זיין והיה אם שמוע תשמעו, וועט זיין גוט, אויב נישט וועט זיין גוט, און דאס איז די טייטש. כי תבוא, און קוים אנקומען ארץ ישראל, די ערשטע פלאץ, די ערשטע סטאנציע וואס די אידן האבן געהאט אין ארץ ישראל איז געווען דארט אין שכם, אחרי דרך מבוי השמש, דאס הייסט נישט אין מזרח שמש נאר מערב שמש, אחרי דרך מבוא השמש די אנדערע זייט מערב זייט פון די ירדן, דארט הייבט זיך אן ושמת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, די פלאץ איז חל אין דעם א ברכה און א קללה, און אויב מען הערט אויס די תורה און מען גייט אין די תורה דעמאלטס האט מען רעגן אז נישט נישט. יעצט מוז איך עס פארשטיין פשוט פשט וויאזוי איך קום דא אן אין די ספר פרשת ראה וואס דארף מען אונז וואס דארף מען אונז פארשטיין אביסל בעסער לויט וויאזוי אונז לערנען סדר ס'איז א הכנה פאר ראש השנה מיר געלערנט לעצטע וואך אז ס'איז נישט אינגאנצן מדויק דאס וואס אונז זאגן זיי האבן יעצט געזאגט אז די תורה פון די מדבר דאס מ'האט געגעבן די תורה אין הר חורב דאס איז נאר אזויווי א הכנה אויף ארץ ישראל אויב עפעס יא די תורה אין דעם איז סתם אזוי ס'איז א סדר ס'איז נישט באמת קיין קביעות מקום נישט קיין קדושת מקום אבער ס'איז נישט אינגאנצן ריכטיג. וואס הייסט נישט אינגאנצן ריכטיג? ס'דא מאמרי חזל וואס רעדן וועגן דעם למה ניתנה תורה במדבר, ס'דא אזא לשון פון מדרשים, למה ניתנה תורה במדבר? יעצט לעולם איז אינטערעסאנטע לשון, יא מ'לערנט פון דעם כל המשים עצמו כמדבר, מ'זאל זיין עניו כמדבר, אפשר וועט זען דער זוהר לערנט פון דעם אפשר מ'זאל גיין פרישות כמדבר, אדער דער רמב ם מ'זאל גיין מי יתנני במדבר, אז אויב די עולם איז נישט גוט, אדער די שטאט איז נישט גוט, ווי משה רבינו האט געזאגט, כצאתי את העיר אפרוש את כפי, ס'איז נאר וואו איז ער געגאנגען אין די מדבר, ס'איז נעבן ארץ ישראל, דארט די מקום, הר האלקים חורבה, ער איז געגאנגען צו די מדבר, האט זיך מתבודד געווען. דאס איז ווי מען לערנט למה ניתנה תורה במדבר. לויט ווי אונז זאגן יעצט איז בעצם אפילו א מאדנע שאלה צו פרעגן, וואס הייסט למה ניתנה תורה במדבר? תורה איז געגאנגען אין די מדבר, דארט איז געווען די אידן, וואס דארף זיי געבן תורה, פארוואס גייט מען ארץ ישראל וואס דארט געבן די תורה, וואס הייסט למה ניתנה תורה במדבר? דעם זעהן אונז אז הגם לאמיר זאגן די ווארט קלאר, הגם אז מדבר איז נישט קיין פלאץ וואס איז א פלאץ, די גאנצע ווארט פון מדבר איז נישט קיין פלאץ, יא, מדבר איז א מדבר, ס'איז גארנישט דארט אויפגעבויט, נישט קיין סיוויליזעישאן, ס'איז אן אויס סיוויליזעישאן, ס'איז ליידיג. דאס איז ארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם, ס'איז נישטא קיין מענטשן דארט, נישטא קיין מקום ישוב אדם. עם כל זה, דווקא אין אזא פלאץ האט מען אים געגעבן די תורה. אין די מקום לא מקום, אין די פלאץ וואס מ'קען זאגן על פי דרך רמז, די מקום וואס איש כל הישר בעיניו, איש כל הישר בעיניו איז א סארט מקום, איז א סארט קדושת מקום, איז א סארט זאך, כידוע, די סאטמאר רב האט מפרש געווען. אז עס שטייט בימים ההם אין מלך לישראל איש הישר בעיניו יעשה, ער זאגט אז דאס איז נישט קיין דאס איז נישט קיין גנאי, דער פשט פשוט פשט איז אז עס איז א גנאי, עס איז געווען דארט פארשידענע מכשולות וועגן דעם, סאטמאר רב האט געזאגט אז ניין, ער האלט אז דאס איז דאס איז אלס שבח, דאס איז א גרויסע שבח, יעדער האט געטון וואס איז אים געווען ריכטיג, אז די הנהגה איז געווען נישט אלעמאל ריכטיג, נישט אלע רעבעס נישט אלע מנהיגים נישט אלע שופטים און אזוי ווייטער האבן געוואוסט וואס זיי טון, האט אויך נישט געפאלגט, יעדער האט געטון איש הישר בעיניו איש הישר בעיניו איש. ה. מה שליבו חפץ, וואס זיין יצר הרע זאגט אים, ניין, איש כל הישר בעיניו, יעדער איינער האט געטון וואס איז אים גלייך געווען, גלייך הייסט הישר והטוב בעיני השם, יא, ס'איז דא הישר בעיני השם, ס'איז דא הישר בעיניו, ס'הייסט דאס איז פשוט פשט אבער ער זאגט אז ס'איז דא א גרויסע מעלה אין דעם טון איש כל הישר בעיניו, און אויב ווי אונז לערנען דא, אן די מעלה קען מען נישט אנקומען צו די ברכה על הר גריזים וקללה על הר עיבל. ס'וואלט נישט געקענט זיין אנדערש, ס'וואלט נישט געקענט זיין אז די תורה איז געגעבן געווארן אין ארץ ישראל, ס'איז זייער וויכטיג דאס אז די תורה איז נישט געגעבן געווארן אין ארץ ישראל נאר אין מדבר, ווייל ס'איז נישט דא קיין וועג אנצוקומען צו די תורה, די תורה וואס איז טאקע בית, וואס איז טאקע מנוחה ונחלה, נאר ווען מען גייט עס נעמען, מען גייט עס מקבל זיין, מען באקומט עס קודם פון די מדבר, און די מדבר איז די נישט פלאץ, פלאץ, אויב מען מיינט אז מדבר איז נאך א פלאץ, אז איינער גייט זוכן, וואס איז דאס די אמת די עומק פון וואס מען זאגט אז במשוך היובל המה יעלו בהר, נישט דא קיין ענין, די פשטות. ס'איז דא א חתם סופר איז אפשר מסביר אנדערש עס איז נישט איז דא אין יעדע וואליו אנדערש דא דא מוז וועגן דעם אבער עס איז נישט פשט עס איז נישט קיין ענין מ'זאל גיין צו יעדע פלאץ ווי איז דער פון אסור אז שכינה וועט חס והרושם זאל גיין זאל מען גיין אין הר חורב וואס דארט איז דאך די מקום די גרעסטע התגלות השכינה וואס אמאל געווען לעיני כל ישראל איז געווען אין הר חורב און הר סיני פארוואס פארט מען נישט דארט קיין נסיעות און אזוי ווייטער עס איז כמעט אזוי ווי משה לא ידע איש את קבורתו יא מ'ווייסט נישט קוים אפשר ווייסט מען היינט יא ווי ס'איז, אפשר ווייסט מען נישט ווי ס'איז, אבער מ'הערט נישט אז קיינער זאל פארן דערצו, חוץ איינער, ס'געווען אליהו הנביא איז געפארן דארט, מ'דארף טראכטן. מ'הערט נישט זאל פארן דערצו, פארוואס? ווייל דאס איז נישט קיין פלאץ, אויב מ'מאכט פון דעם א פלאץ האסט נישט פארשטאנען וועלכע סארט פלאץ, א מדבר איז א פלאץ וואס זיין גדר איז נישט פלאץ, לא מקום, לא מקום ישוב, און דאס איז זייער וויכטיג. אנדערע ווערטער מ'קען זאגן אויף די שבט איז וועגן מ'זאגט ס'איז נישט מקום כללים נישט קיין מקום ס'איז שוין דא א חוק אזוי ווי מצרים איז א מקום כללים יעדער איינער ווייסט וואס זיין דזשאב איז ווי ער דארף גיין די תורה באקומט נישט א מקום כללים באקומט א לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה דאס איז זייער וויכטיג די קודש ישראל לה' ראשית תבואתו די ערשטע זאך די ערשטע אהבה די ערשטע קאנעקשאן די ערשטע יחוד יא די אריזל האט א גאנצע ענין ס'דא א גאנצע פרצוף ס'הייסט דור המדבר גאנצע סארט יחוד אחור בפנים נישט קיין חילוק. פנים באחור, ס'איז דא א גאנצע סארט יחוד וואס הייסט די יחוד פון דור המדבר וואס אן פאר די יחוד קען נישט זיין די אנדערע יחוד, הגם ס'איז דא העכערע יחודים, אבער די יחוד מוז זיין. אין די זוהר אין פרשת תצוה וואס אונז לערנען בעצם זאגט דאס. אונז האבן געלערנט ווי רבי שמעון גייט אויפן וועג און ער טרעפט א סבא, א אלטער איד גייט מיט א יונגערמאן מיט א מיט א יונגל ווי זיי טייטשן ינוקא. און וואס זאגט דער ר' שמעון? איך וויל אביסל מדייק זיין ווארט ביי ווארט אז מען פארשטייט אביסל וואס גייט דא פאר. און וואס זאגט ער אים? זאגט ר' שמעון פאר זיינע חברים פאר ר' אבא און ר' יוסי וואס גייען מיט אים.

ס'איז אלעמאל דא דברי תורה, און אויב ער טרעפט א צווייטע איד אויפן וועג, און יענער זאגט אים שלום עליכם, פון וואו קומט א איד, איז דאך פשט אז ער וויל דעמאלטס הערן די דברי תורה, ס'דא דברי תורה וואס איז פאר דיך, און ס'דא פאר יענעם, איז א נייע דיוק וואס איך האב געזען איז אויב רבי שמעון זאגט מילין חדתין אית גבן בהאי סבא, אונז האבן אין אונזערע ווערטער, אזוי ווי מען זאגט מנה לי אית גבך, יא אונז האבן ביי דיך, ער האט אביסל פון אונזערע דברי תורה, וויאזוי ווייס איך אז ער האט מיינע דברי תורה, אפשר איז זיינע דברי תורה, איך האב אים געטראפן, אז איך האב אים געטראפן איז דאך א סימן אז איך האב עפעס פון דעם. און יעדע פלאץ וואס א איד פארט דארף ער דאך טרעפן אז עס איז דא עפעס א דבר תורה. אמאל איז עס א השלמה פון א פריערדיגע דבר תורה, א קשיא אויף א תירוץ, א תירוץ אויף א קשיא, וכו' וכו', א ראיה. עס איז דא עפעס א דבר תורה וואס ער דארף טרעפן פון דעם נייעם פלאץ. און דאס איז דאך אליינס א חלק פון די ענין פון די מסעות המדבר וואס אונז לערנען. אבער יעצט זאגט אים דער איד, ווי קום איך? איך קום פון מדבר. איך בין א מדבר איד. איך.

וויאזוי קען איך וויסן וואס איז ישר בעיני השם? וויאזוי קען איך ווייסן וואס איז די טייטש די ווארט ישר? אז ווערט א מענטש מחונך איז א פראבלעם א געוויסע, אונז רעדן פון דעם אלעמאל, מענטש ווערן מחונך און אשרינו מה טוב חלקינו אז אונז האבן די מנוחה ונחלה, יא, און ווען באקומען די מנוחה ונחלה, דעות ווי נחלת אבות, באקומען די מנוחה ונחלה. און ס'קומט שוין מיט א תירוץ אויף אלע קשיות.

און צו זיין א מענטש דארף איך זיין געטראכט אפילו, צו זיין א מענטש דארף מען קודם זיין נישט א מענטש, שטייט ארץ לא עבר בה איש, לא ישב אדם שם, דאס דאס הייסט די מדבר, יא? און וואס איז יא אין די מדבר? זאגט דער זוהר גלייך, וואס מען לערנט אין די פריערדיגע פרשה, אין מדבר איז נישט דא מענטשן, נאר וועם איז דא? דער אלטער נעמעסיס, דער אלטער שונא פון דער מענטש, נחש שרף ועקרב, צמאון אשר אין מים, דאס הייסט די די נחש, דאס איז דא אין די מדבר. דער נחש וואס ער איז די אנטי מענטש, יא אויב ס'דא א מענטש איז דא א אנטי מענטש, נחש איז די אנטי מענטש פון פרשת בראשית, ער וואוינט אין די מדבר, דאס הייסט ער איז די מקום וואס איז נחש מצוי בין הגדרות, איז פורץ גדר, ווי ס'איז דארט ווי ס'ענדיגט זיך די סיווילייזעישן, דארט דארף נחש ליינען, נאר קיין נחש מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו, דאס איז די גאנצע מדבר, וצמאון אשר אין מים, אבער נחשים ועקרבים יש בו. אבער. אויב ס'איז אין מים אלא תורה איז נישט דא קיין תורה אן קיין צמאון. ס'שטייט אין די תקוני זוהר אז יענע פסוק איז מרמז פיר קליפות, ידוע אז ס'דא פיר קליפות פון ספר יחזקאל, ענן גדול רוח סערה ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, וואס רופן דאס קליפת נוגה, ס'ידוע אז ס'איז די קליפה וואס ווערט נתהפך צו קדושה, אזוי ווי ערלה, נאכדעם איז די עור הפריעה וואס איז מהפך צו קדושה. אדער אין נטע רבעי זאל ביסט זאל ביסט א צייט דערפון דריי און פיר. עס קומט אויס אז די דריטע די פערדע קליפה איז די קליפת נוגה, ווייל דאס איז די עיקר קליפה, די דריי קליפות דארף מען טאקע אוועק שטופן, אויב איז דא אזא סארט מהלך, אבער די פערדע קליפה וואס דאס דארף מען האבן, מען קען נישט אנגיין ונוגה לו סביב, מתוך הנוגה זעט מען ברוך כבוד השם, דאס איז די צמאון אשר אין מים, און די זוהר זאגט און די מדרש זאגט אז דאס איז מרמז אויף די והשלחתי ימים. ימים באים והשלחתי רעב בארץ לא צמא ללחם כי אם לשמוע דבר השם, דאס איז מרמז אויף סוף הגלות וואס דא א צמאון, אלע נחשים איז מרמז אויף פיר גלות'ן, די פערטע גלות דאס איז צמאון, צמאון אשר אין מים, אין מים אלא תורה, נישטא קיין תורה, און דעמאלטס גייט מען צוריק אין מדבר, ס'שטייט אסאך פסוקים אין בית שני אין חורבן הבית אז מען גייט צוריק צום מדבר והולכתיה במדבר, און יחזקאל זאגט וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים, דארט גייט דער אייבערשטער טרעפן, פון די מדבר גייט דער אייבערשטער מאכן פון אידן א ברית חדשה, דאס איז די נחמות וואס אונז לערנען די וואכן. דאס הייסט אז אפילו מען איז שוין געווען אין ארץ ישראל, מען דארף נאך אלץ גיין אין מדבר. און פארוואס גייען אונז אין מדבר? כדי צו באקומען א תורה ריכטיג. און דער סבא זאגט פאר רבי שמעון, פארוואס מיינע מענטשן מאכן התבודדות אין די מדבר? ווייל דארט איז די מקום הנחש. און די איינציגסטע פלאץ וואו ס'איז דא חידושי תורה איז ביי די נחש. כלל גדול, לית פולחנא דקודשא בריך הוא אלא מגו חשוכא, שטייט אין אור אלא מתוך החושך, ס'איז נישט דא קיין אזעלכע צדיקים גמורים, ס'איז נאר דא אזעלכע בעלי תשובה, דאס איז די אנדערע וועג פון זאגן די זעלבע זאך, לית טובא אלא מגו בישא, ס'איז נישט דא קיין טוב נאר מתוך רע, און וועגן דאס מיינט אזוי ווי אונז זאגן אלעמאל, די אלע עניני חיזוק וואס זאגט אף על פי אז ביסט רע זאלסטו תשובה טון, ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט דא קיין אף על פי וואס מ'האט געזינדיגט דארף מען תשובה טון, וויבאלד מ'דארף תשובה טון דארף מען קודם זינדיגן. דארף דאך טרעפן ערגעץ חידושי תורה, דארף דאך פרעגן ערגעץ א תורה וואס הייסט וואס מיינט תורה, תורה הייסט דאך אור, תורה הייסט דאך הדרכה אז א מענטש זאל וויסן, אז א מענטש זאל וויסן וואס ער טוט, א מענטש זאל האבן ידיעת אלוקות, דאס איז די טייטש, מען זאל אים באלייכטן זיין לעבן, און דאס האט ער נישט נאר פון גיין אין די מדבר, ס'איז נישט דא אין די שטאט. איז נישט נמצא. דאס הייסט אין שטאט איז מנוחה ונחלה, עס איז זייער גוט, אבער כדי צו האבן מנוחה ונחלה דארף מען גיין צו די איש הישב העיניו, דארף מען גיין אין מדבר אביסל, אזוי ווי אונז זאגן אין דער תקנה פון דער בעל שם טוב אז צו פארנעם, זאגט דער ערב שבת דער מדבר פון הודו, עס הייבט זיך אן תעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו, וואס זענען טאקע אין מדבר רעבים גם צמאים, זיי זענען הונגעריג דארט, עס איז דארשטיג, וצמאון אשר אין מים, און דעמאלטס. ברענגט אים דער אייבערשטער ביי ווי ברענגט אים דער אייבערשטער פון א מענטש פון די מדבר צו עיר מושב ווייל אזוי ווי שטייט אין סוף פאר די רשעים גיין בתוהו לא דרך ס'הייסט תוהו איז די עולם התוהו די עולם עולם המדבר איז מרמז אויף די מדבר די חורבן די חוסר ישוב דאס איז לא דרך צו מאכן א דרך במדבר ס'איז די כוונה פון אלול איז, דרך תשובה, צו מאכן א דרך, א דרך אין די מדבר, א דרך אין די ים, איז ענליך, מדבר און ים איז ענליך, מען דארף טראכטן די חילוק, אבער עס איז ביידע פלעצער וואס איז נישט קיין ישוב, ס'איז נישט קיין ישוב אנושי, נישט קיין מענטשליכע פלאץ, און פון דארט ברענגט מען אריין, אזוי ווי די אריז"ל האט געזאגט, אז כוונה פון ערב שבת איז צו ברענגען די מדבר אריין אין שטאט.

ס'איז דער מערסטע אינדרויסן, נאכדעם איז דא שדה, נאכדעם איז דא חצר, און נאכדעם איז דא בית. אזוי ווי זעמל זעמל זעך זיי א הויז איז אין א חצר, א חצר איז אין א אין א ארום די שטאט, א חצר איז אפשר א שטאט וואלט מען קענען זאגן, ארום דעם איז דא מער שדות, אזוי ווי שדות וכרמים, נאך ווייטער איז חוץ ליישוב דאס איז מדבר, מדבר הייסט חוץ ליישוב. קומט אויס אז מדבר דאס הייסט די, מ'קען עס רופן די דיפאלט, די בלענק סלעיט פון עולם הזה, עשיה דעשיה, יא, דא איז נישטא קיין שום, מ'האט נישט געלייגט א ליידיגע פעיפער, דאס דאס הייסט מדבר. די אריז"ל'ס גאנצע כוונה גייט נישט אזוי ווייט צו די מדבר, ווייל די מדבר זעהט דאס איז ממש מקום הנחש, דאס דארף מען גיין דאנערשטאג, אבער די אריז"ל זאגט אז די כוונה פון גיין אין שדה ערב שבת לכה דודי נצא השדה, איז פשט אז צו די אין די שדה דארט איז דא דער רמב"ם האט א גאנצע דרשה שדה איז די לבוש פון שקר ס'ווערט נאר לענגער די ד' און די ה' על כל פנים די שדה דאס איז מרמז אויף די שכינה, מען ברענגט ארויף די שדה צו די חצר צו די עיר, מען גייט ארויס צו די שדה מען קומט צוריק אריין, לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, צו גיין אין די שדה ברענגען דארט פון דארט די ניצוצות הקדושה ברענגען פון דארט די שכינה. אריין אין אריין אין שטאט. אבער אזוי קען מען פארשטיין אז מדבר איז נאך טיפער פון דעם. דער אריז"ל האט זיך נאר געוואגט צו גיין אין שדה, אבער די אידן האבן זיך דערוואגט, און דער איד פון די זוהר האט זיך דערוואגט צו גיין, צו גיין אינגאנצן אין די מדבר, די מערסטע ליידיגע פלאץ, די מערסטע חורבן. רופט עס מקום החורבן. בעצם די מדבר דאס איז די פלאץ ווי מ'שיקט די שעיר לעזאזל, עס איז ממש די מקום א, נישט נאר אז ס'איז דא אזא מין שליטה ס'איז דאס ממש די פלאץ אויב מ'וויל וויסן ווי וואוינט יא ווי וואוינט די סטרא אחרא ווי וואוינט חורבן ער וואוינט נישט אבער ער איז די חורבן דאס איז ער. און דאס איז די סיבה און ער זאגט פארוואס גיי איך דארט ווייל לא מתיישבים דברי תורה אלא שם פארוואס נאר דארט קען מען לערנען דברי תורה פארוואס ווייל דארט איז די נחש ווייל דארט דארט טרעפט מען די אלע ליידיגקייט די אלע קשיות. וואס פון דעם גייט מען זאגן די תירוץ פון די תורה? און אזוי פארשטייען אונז טאקע די זעלבע זאך איז די ארבעים יום וואס איז געגאנגען גייט לערנען משה רבינו געגאנגען אין די הימל, אליהו הנביא געגאנגען טאקע אין מדבר סיני פערציג טעג, מען דארף גיין צו די מדבריות, מען דארף גיין צו די אלע מקומות שאינם, מען דארף נישט גיין, מען איז דארט, נישט קיין שאלה פון לכתחילה גיין, עס איז שוין לאנג דארט. אבער ס'איז א גוטע זאך, דאס איז דאס איז גוט, און פון דארט טרעפט מען א דרך, דרך קודש ישוב עיניו, און צוביסלעך פון דעם דרך קען ווערן, קען ווערן א דרך תשובה, קען ווערן א דרך של צו מאכן פון דעם, אזוי ווי די זוהר זאגט אז די עיקר מהלך איז נישט צו זיין טוב ולא רע, די עיקר מהלך איז צו זיין רע און נאכדעם צו מאכן פון די רע טוב, צו זיין טוב און רע צו זיין. שוין, זיי האבן גענוג גערעדט וועגן דעם, איך וויל זאגן הלכה למעשה. וואס מיינט דאס? וויאזוי קען מען עס טון? וואס איז די חילוק פון א תשובה וואס איז שלילת הרע און א שלילה וואס איז צירוף הטוב אל הרע? דאס איז א אנדערע וועג פון וויאזוי. נארמאל וואלט מען זאגן דרך הקדושה איז אלעמאל בהצטרפות נישט בחרבן. אפילו, מ'זאל פארשטיין. אפילו ווען מ'טוט תשובה, זאל א הוה אמינא זאגט אז תשובה איז הייסט חרטה על העבר, איך צוברעך וואס איז געווען, עול בונה עולמות ומחריבן, און צום נאכדעם מאכט מען א נייע וועלט, א עולם התיקון, א נייע עולם. וזה אינו, וזה אינו. תשובה איז די טייטש מוסיף, מוסיף צו זיין. להוסיף אויף די רע אויך א טוב. אזוי ווי תורה איז א תבלין ליצה"ר, אזוי ווי שבת איז א תבלין אחת ושבת שמה. וואס הייסט א תבלין? שטייט אין תולדות יעקב יוסף דאס. די תורה מאכט בעסער טעיסט אין די יצר הרע, וואס הייסט א תבלין? תבלין אזוי ווי א רפואה, עס מיינט פשטות א רפואה, אזוי ווי מען קען זאגן אזוי ווי א ספייס וואס מען לייגט אריין, ווי איז דא א ספייסי יצר הרע? ספייסי יצר הרע איז דא ביי די וואס לייגט צו תורה, יצר הרע אן תורה איז בלענד, עס איז עפעס אזוי א מדבר, עס האט נישט קיין טעם, לייגט מען צו תורה פיקסט מען עס, ווערט די יצר הרע נמתק, אזוי ווי מ'זאגט נמתק, ס'ווערט מער ספייסי, ס'ווערט מער לעבעדיג. און וואס דאס מיינט איז, איינע איינע פון די זאכן וואס ער מיינט, אדער איינע פון די זאכן וואס קומען ארויס פון דעם, אזוי ווי ס'שטייט דא, צוריק צו די ערשטע ווארט וואס האבן אנגעהויבן מיט די ידועדיגע ווארט, ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעון אל מצוות והקללה אם לא תשמעו. דאס הייסט אז ברכות, אז ברכות איז נישט דא קיין אם, נישט אין די פרשה לפחות.

די ווארט אם, יעדע ווארט אין די תורה האט אזויווי א אימעדזש, יא אם זעט אויס אזויווי א קראס ראוד, אזויווי א אזא וויאזוי הייסט עס א אומוועג, מען גייט אראפ, אם, אוועק. אשר איז א גלייכע וועג, באשרי כי אשרוני בנות, לשון אשרי, לשון אשורית, כתב אשורית שהם ישרים, יא עס איז גלייך, דאס איז טייטש אשר. יעדע ווארט, יעדע ווארט האט א פיקטשער, מען דארף קענען לערנען תורה בדרך ח, אזויווי א מאווי, יא וויל מען מאכן א מאווי, אם זעט אויס אזויווי אזא סיין, אזא געלע סיין, ס'האט אזא, ס'גייט גראד, אויפן איין זייט איז דא אזא.

זעהט נאר אויס ווי אים, ס'איז אמת'דיג א קשיא, ס'איז אמת'דיג א גראדע וועג. ס'דא א, איך זאג אלעמאל א ווערטל, די ערשטע זאך וואס מען זאגט יום כיפור איז כל נדרי, וואס איז די טייטש? אלע אידן, אלע בחורים גייען אין ישיבה מיינען זיי אז יום כיפור, מאכן קבלות, מאכט מען זיך קבלות, נדרים, קבלות טובות.

און זוכן באמת, נדרים סייג לפרישות, יא און זוכן נאך א עצה זיך ווען ס'איז געווארן, יעדע איינער וואלט געווען זייער העפי ווען עס איז דא עפעס א פיל, עפעס א וועג וואס מאכט אז מ'זאל נישט מער לא ישוב לכסלה עוד, יא יעדע זאך, יעדע איינער האט זיך זיינע משוגעת'ן וואס ער טוט יעדע יאר נאכאמאל, יעדע יאר זאגט ער נאך צו נאכאמאל אז ער גייט עס נישט טון און ער טוט עס נאכאמאל, דארף מען דאך טרעפן עפעס א זאך. צו מאכן עס זאל נישט נאכאמאל געשען, יא, מען פארט דאך אין די זעלבע סירקל, און מ'פארט אין די זעלבע ראוד יעדע מאל, מען קומט צוריק, אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת, עס קומט צוריק די זעלבע פלאץ, אקעי, תשובה איז א שומר, תשובה טוהן, ס'איז בעסער ווי גארנישט, אקעי, ווי אזוי זעצט מען זיך ארויף אויף א אנדערע ראוד וואס פארט גראד, עס גייט נישט צוריק, און איינע פון די אלטע וועגן פון דאס טוהן איז בעצם א נדר, וואס טייטש א נדר, א שבועה, א נדר, טייטש, דאס איז א סארט התחייבות, א מענטש איז זיך מתחייב, ער זאגט, איך גיי נישט קענען צוריק גיין פון דעם, און נדר בין אדם לחבירו איז פשוט יא, כ'זאג דיר צו עפעס, כ'זאג צו, א שבועה, כ'מאך א קנין, קנין טייטש יעצט איז שוין נישט בידיים שלי, ס'איז שוין נישט בידיים, איך, דאס הייסט ס'גייט אנקומען, די געלט גייט אנקומען צו מיר, כ'זאג היינט קען מען עס גרינגער צו פארשטיין, ער מאכט א קאוד, יא, ער מאכט א פראגרעם, א נדר איז א פראגרעם ביי נפש, יא, ס'איז דא פראגרעמס, אוטאמאטיק פראגרעמס אין די באנק, ווי יעדער קען מאכן, וויאזוי הייסט עס, א הוראת קבע רופט מען עס אויף עברית, אויף ענגליש, כ'ווייס, א סעט, סטענדינג ארדער אזוי ווי,

הום. איין איין מחשבה, איך ווייס, איין מחשבה, מען באקומט עפעס א הרגל צו צו איבערטראכטן זאכן אביסל מער. נישט גלייך זיך רעגן, זיך רעגן נאך דריי סעקונדעס, יא? די תניא'ס עצה אויף כעס. רעגן נאך דריי סעקונדעס. טראכטן, נישט יעדע מאל וואס מען רעגט מיך אויף דארף איך זיך רעגן, יעדע צווייטע מאל. נישט יעדע מאל וואס איך באקום א תאווה דארף איך גיין עסן, איך גיי יעדע צווייטע מאל. דאס זענען זאכן די הרגלים, דא אין נשמה איז דא אזעלכע פראגרעמס, ס'איז זייער שווער, קיין שום רב וועט נישט פסק'ן אז דאס איז א נדר, שלוש פעמים. אז איינער זאגט ער גייט זיך איבערטראכטן פארן מאכן א מזונות, כ'ווייס נישט. אבער ביי נשמה איז יא דא אזא זאך. דא פראגרעם, די מענטש האט אינסטאלט פראגרעם וואס זאל פארן שוין פון זיך אליינס. און ווען מענטשן, וואס ס'דא מענטשן וואס טשעינדזשן, איינע פון די גרויסע מלחמות וואס אונז דארפן האבן איז צו ווייזן אז ס'איז דא טשעינדזש, דא איז דא סאך טשעינדזש, דא סאך טשעינדזש, אסאך התקדמות, דלא כמו שאומרים העולם. מ'דארף אבער זען וויאזוי ס'ארבעט, מ'דארף זען וויאזוי ס'ארבעט. די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז. אסאך מאל אזויווי, און נישט אסאך מאל, אזויווי די יצר הרע, יא, וואס טוט די יצר הרע? די יצר הרע איז דאך קלוג, כאילו די יצר הרע, די וועג וויאזוי די וועלט ארבעט, מען קען נאר קוקן אויף זאכן וואס ארבעט, קוקט מען אויף זאכן וואס ארבעט נישט, נישט קיין וועג, וואס ארבעט? היום אומר לו עשה כך, מחר אומר עשה כך, עד שאומר לו עבודה זרה, וואס הייסט? בקדושה איז דאס יא, ער געוואוינט זיך צו, מען ווערט זיך צוגעוואוינט, איין טאג קוקט ער אויף די מאווי נעקסטן טאג יענע מאווי ביז ער איז א מאווי מענטש אזוי וכו' וכו' קיינמאל נישט געהאט א פלאן רייט ווען ער וואלט געהאט א פלאן וואלט נישט געשעהן קיינמאל נישט געווען קיין פלאן מען גייט קוקן דריי הונדערט מאוויס ביז מען גייט ווערן אינגאנצן א מאווי ניין צוביסלעך אזוי דארף מען זיך פירן דאס איז סטרא דקדושה דאס האט ר' פנחס בן יאיר געזאגט מכאן אמר ר' פנחס בן יאיר. תורה מביאה לידי זהירות זהירות מביאה לידי זריזות וכו' וכו' מ'דארף נישט גארנישט מ'דארף און תורה איז דוקא א גוטע פלאץ אנצוהייבן אלעמאל וואס איז א תשובה? א תשובה איז אביסל לערנען נישט לערנען די גאנצע פרק כ'ווייס נישט א יעדן טאג צוביסלעך ווערט א מענטש גייט ער פון צוריק צוביג צוריק אזוי ווי די לעצטע וואך צוריק צוביג וועסטו זעהן אוי כ'בין אריבערגעגאנגען די הר העברים כ'בין שוין נישט אין כ'בין שוין נישט אין מדבר כ'בין שוין נישט אין מדבר כ'בין אין מנוחה ונחלה אין א געוויסע זין כ'דארף גיין נאכאמאל אין מדבר צו נאכאמאל נאך צוביסלעך, בדרך כאילו פתאום, כאילו פתאום יבוא, אזויווי ביי א קץ, מ'ווייסט נישט, מ'קען נישט פלאנען פארדעם, אבער צו נאכדעם זעט מען עס, דאס איז ברכה אשר תשמעו, נישט צו מאכן א פלאן אם תשמעו, אשר תשמעו, איך טו שוין יעצט, ממילא צו טראכטן פלענער איז נישט אזוי יוזפול ווי עס סאונד, פשוט צו טון, און צוביסלעך, מיטאמאל טרעפט זיך א מענטש, ער האט געענדיגט ש"ס, ווי האט ער עס געטון? ער האט געלערנט יעדן טאג איין בלאט, וכו' וכו', געמאכט א פרייליכן שבת.